שמואל בית פרק ט ו, פריערדיגע פרק האבן מיר אונז געלערנט ווי יואב האט צוריק געברענגט אבשלום דורך די עצה פון די אשה חכמה פון תקוע, צוריק געברענגט אבשלום ער זאל וואוינען אין ירושלים, דוד המלך האט נישט געוואלט אננעמען צום סוף האט ער יא אים אנגענומען און האט אים געגעבן א קיש, דא האט זיך געענדיגט די פריערדיגע פרק. יעצט אונזער פרק הייבט זיך אן ויהי מאחרי כן, נאכדעם וואס אבשלום האט משלים געווען שוין לכאורה מיט דוד, זעט מען אז ער האט נישט אמת'דיג משלים געווען, ער האט געהאט זיינע אייגענע פלענער, ווען עס האט זיך אנגעהויבן די פלענער ווייס איך נישט. וואס האט אבשלום געטון? עס איז דא צוויי סטעפס פון די מעשה, כאילו קודם די הכנה, וואס האט ער געטון צו מאכן די עולם זאל אים ליב האבן און אים וועלן ממליך זיין, נאכדעם ווי אזוי ער האט זיך טאקע דערקלערט מלך און מורד געווען במלכות דוד. איז קודם האט ער זיך געמאכט א רעבישע פערד, א וואגן, פופציג מענטשן זענען געלאפן פאר אים, ס'איז א גאנצע, היינט רופט מען עס א מאטארקעיד, געפארן מענטשן, וואו ער איז געגאנגען, איז מיטגעקומען מיט א וואגן מיט מעשות. און דאס איז נאך א זאך וואס ער פלעגט טון, ער פלעגט אויפשטיין פארטאגס אינדערפרי, גיין נעבן די שער, דוד המלך, שטייט מ'האט געלערנט פריער געווען א עושה צדקה ומשפט לכל עמו, ער פלעגט פסק'נען דין תורות, פלעגט מאכן יושר, אויספירן גערעכטיגקייט, און אבשלום האט פארשטאנען אלעמאל דא מענטשן וואס פארלירן די דין תורה, אלעמאל דא איינער וואס קאמפלעינט אז דער קעניג איז נישט גערעכט, די בית דין איז נישט גערעכט, וואס פלעגט ער טון? גיין טרעפן א איד, שלום עליכם, פון וואו קומסטו? זאגט ער, נו, איך קום פון ערגעץ, פון אייך, איינע פון די שבטים. און וואס, וואס קומסטו דא? איך בין געקומען פאר א דין תורה, זאגט אבשלום, נו, איך זע דאך אז דיינע טענות זענען גערעכט, אבער דער מלך הערט דיך נישט, ער פסק'נט לרעתך, אדער ער מאכט א פשרה, ביסט נישט גערעכט, ביסט נישט באקומען וואס האסט געוואלט. אבשלום האט, וואס פלעגט ער זאגן, נו, א שאד, א שאד אז איך בין נישט דער קעניג, ווען איך וועל זיין דער קעניג, ווען איך וועל זיין דער שופט, וועסטו געווינען, וועסטו אלעס, וועסטו אלעס האבן. און אזוי פלעגט ער אזוי איינרעדן פאר יעדע איינער אז בעצם איז ער אויף זיין זייט נאר א שאד ער איז נישט דער קעניג, ווען עס פלעגט קומען זיך בוקן האט ער אים געגעבן א קוש כאילו ער איז אפילו בשפלות בענווה איז מיט דיך, אזוי פלעגט ער טון פאר יעדער איינער, און די לשון הפסוק איז ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל האט גונב לב געווען, ער האט זיך געמאכט כאילו ער איז אויף זייער זייט פארשטייט זיך דאס אלץ געווען א פלאן כדי זיי זאלן ליב האבן מאכן דעם מלך, ווען ער האט אויב ער וואלט אמת'דיג געווען מלך ווייס איך נישט צו ער וואלט אזוי געטון, אבער אזוי פירן זיך, מ'קען זען אז יעדע איינער פירט זיך אזוי. יעדער איינער וואס וויל מאכן א מרידה במלכות, א נארמאלע טאקטיק. יעצט, וואס איז די נעקסטע סטעפ? שטייט מקץ ארבעים שנה, נאך א שטיק צייט, נישט קלאר ווען איז די ארבעים שנה. אבשלום געזאגט פארן מלך, איך וויל גיין צאלן מיין נדר אין חברון, וואס איז? זעט אויס, ער זאגט איך האב געמאכט ווען איך בין געווען אין גשור, איך האב געדארפט אנטלויפן דארט אין ארם, פאר וואס ער האט געדארפט אנטלויפן יא ווייל ער האט גע'הרג'עט אמנון האט ער געדארפט אנטלויפן כאילו ס'איז געווען א צרה פאר אים האט ער נודר געווען אז ער וועט צוריק קומען ועבדתי את ה' דאס הייסט ער וועט דינען דעם אייבערשטן אין חברון עפעס איז געווען דארט א במה צו עפעס א אופן וואס ער האט געקענט כאילו מאכן א נדר א קרבן א קרבן תודה צו עפעס אזא סארט זאך ס'איז געווען א אנגענומענע זאך ער מאכט א נדר און מען דינט דער אייבערשטער דאס הייסט ועבדתי את ה' שוין דוד המלך האט געזאגט נו גיי בשלום לך בשלום און ער איז געגאנגען ביזדערווייל האט אבשלום געשיקט מרגלים, עס הייסט שטילערהייט געשיקט מענטשן, גאנץ ארץ ישראל געזאגט, ענק וועלן הערן א סימן, ענק וועלן הערן די שופר, און ענק זאגן מלך אבשלום אין חברון, אבשלום איז די מלך אין חברון, אזוי ווי דוד המלך האט אנגעהויבן זיין מלוכה אין חברון, דאך האט אבשלום געוואלט אנהייבן זיין מלוכה אין חברון, ס'ווייט פון ירושלים, דוד המלך קען נעמען צייט ביז ער הערט, און אזוי. דא אבשלום איז געגאנגען מיט צוויי הונדערט מענטשן האט ער איינגעלאדענט כביכול צו זיין קרבן תודה פארטי צו זיין נדר צו גיין אין חברון זיי האבן גארנישט געוואוסט ער האט אפילו מיט געשיקט פאר אחיתופל וואס איז געווען א יועץ פון דוד און ער האט געמאכט דארט זבחים און דערווייל די עולם האט זיך פארמערט און מען האט געזאגט מען האט געמאכט אבשלום פאר די קעניג. אקעי אונז וועלן צוריק קומען צו אבשלום באלד, יעצט גייען אונז צוריק צו דוד המלך אין ירושלים, עס קומט א מגיד איינער א שליח איינער קומען זאגן פאר דוד אז מלך לב ישראל אחר אבשלום די עולם האט ממליך געווען אבשלום אין חברון. וואס טוט דוד? ערשטע זאך ער זאגט פאר אלע יעדע איינער וואס איז מיט אים דארט אין שטאט ווער ס'איז נאך געבליבן מיט אים ער זאגט לאמיר אנטלויפן אויב אבשלום וועט קומען דא וועט ער מנצח זיין ירושלים איז א שטאט ער קען עס מאכן א מצור ארום די שטאט ער קען עס איינעמען ס'נישט קיין מ'דארף אנטלויפן די ערשטע זאך אנטלויפט מען. און זעט אויס געווען נישט קיין גרינגע זאך אפשר האט ער חושד געווען דוד המלך אויך מורד זיין ניין אבער דוד המלך געזאגט וואו דוד המלך זאגט ער גייט אונז זענען דיינע קנעכט אונז גייען כך הוה ער גייט ער איז געגאנגען צופיס אפילו נישט אויף א פערד אבשלום גייט אויף א פערד יא ער גייט נישט אויפן פערד ער גייט און א וויכטיגע פרט וואס מ'גייט זען שפעטער ער האט איבערגעלאזט צען נשים פלגשים זאלן היטן די שטוב די פאלאץ ער האט געהאט זיי האט ער איבערגעלאזט אין ירושלים אבער ער מיט זיין אלע גאנצע עולם אַלע זײַנע קנעכט און אַלע גת, אַז זעקס הונדערט מענטשן, ענלעך אַזױ װי ער האָט געהאַט אין דער מדבר אַמאָל זעקס הונדערט מענטשן, פֿיר הונדערט מענטשן דעמאָלט, גײט ער מיט זײ און זײ גײען אַרױס פֿון ירושלים. סאָו אונדז גײן לערנען אַ פּאָר מעשׂות, װאָס געשעט ממש אַזױ אױפֿן װעג אַרױס, אַזױ בײַם טיר, בײַם שװעל, אױף הר הזיתים און װײַטער, װי דוד המלך גײט, אַף פֿאַרשידענע זאַכן געשען, װער איז מיטגעקומען, װער איז נישט מיטגעקומען און נאָך זאַכן. ערשטע מעשה, עס איז געווען איינער איתי הגיתי, איתי הגיתי אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע פסוק, זיי קומען מענטשן פון גת, זעט אויס די פלשתים בעצם, גת איז געווען א פלשת'ער שטאט, אבער זיי האבן זיך מצרף געווען צו דוד המלך'ס אנטוראדזש, זענען געווען זיינע באדינער, זיינע, זיינע שומרים, זיינע לוחמים, צו וואס, איינער פון זיי איז געווען איתי הגיתי, אפשר איז ער געווען דער ראש פון זיי. און דער מלך האט געזאגט פאר אים, גיי, גיי צוריק, גיי עם המלך, גיי, אפשר מיינט ער צו זאגן גיי אפילו מיט אבשלום, פארוואס, דו ביסט דאך נישט, דו ביסט דאך בעצם א פרעמדער, ביסט דאך א נוכרי, ביסט א גוי, און כ'שלעפ דיך אזוי, כ'גיי דיך, כ'גיי דיך ארום שלעפן ווען כ'בין נישט מצליח, ס'מאכט נישט קיין סענס, בלייב דו דא און כאילו לכאורה מיינט ער צו זאגן ס'לוינט זיך נישט פאר דיר, ווי כ'פארשטיי דער קומט, זיי קומען צו מיר, איך בין א גרויסער קעניג, ס'האט זיך געלוינט, אבער יעצט לוינט זיך נישט, און דוד המלך האט פארשטאנען, אדער פארשטאנען אז ס'לוינט זיך נישט פאר אים צו האבן מענטשן וואס זענען נישט בעצם אינגאנצן איבערגעגעבן פאר אים אדער ער האט טאקע געמיינט ערנסט אז ער קען נישט נעמען אחריות כאילו אויף אים, ס'איז נישט, מילא איינער איז א איד ער איז משועבד צו די קעניג אבער סתם א גוי, זאל גיין. איתי הגיתי האט זיך נישט געלאזט, ער זאגט ער האט געשוואוירן חי השם וחי אדוני המלך איך גיי מיט דיך לחיים למוות, נישט קיין חילוק ס'איז לעבעדיג אדער טויט איך גיי, שוין איז ער געגאנגען, זעט מען ער האט געהאט לפחות איינער וואס איז געווען אמת'דיג געטריי פאר אים. און אזוי די גאנצע עולם איז געגאנגען, די נשים, די קלינדער, זייערע קינדער, זיי האבן געוויינט. און זיי גייען אדורך נחל קדרון דאס איז די די וואדי די נחל וואס גייט ארויס פון ירושלים און דא איז נאך א מעשה וואס ווער קומט מיט קומט צדוק די לווים צדוק די כהנים זיי שלעפן די ארון און זיי ברענגען עס דארט צו צו די מלך כאילו זיי קומען מיט מיט אים און דאס איז שוין ווייטער דוד המלך זאגט קום נישט מיט מיך פארוואס קומט ער נישט מיט מיך די ערשטע זאך ער זאגט אים צוויי זאכן בעצם פארוואס זאל ער נישט קומען איין זאך איז נעם די ארון, עס פאסט נישט מען זאל נעמען די ארון מיט די מלך אין גלות אזוי, זשע נעם צוריק די ארון אין שטאט, מען האט אים דאך געמאכט א געצעלט ווי ער זאל בלייבן בדרך כבוד, און ער זאגט, אם אמצא חן בעיני ה', אויב די אייבערשטער וועט מיך ליב האבן, והראני אותו ואת נוהו וועל איך צוריק קומען, והשיבני וועל איך צוריק קומען איך וועל זען די ארון, טאמער נישט, די אייבערשטער וויל וויל איך זאל בלייבן ווייטער פון די ארון, זאל ער טון אזוי, די אייבערשטער טון וואס ער וויל. איז דאס איז איין זאך, דוד המלך פארשטייט אז עס פאסט נישט צו נעמען די ארון מיט אים אין גלות, געדענקסט וואס איז געשען מיט די גלות אין פלשתים, ס'איז נישט קיין וועג. און אויב די אייבערשטער מען שלעפט נישט די ארון די אייבערשטער וויל נישט זאל זיין ביי די ארון איז נישט צווייטע זאך איז זאגט ער עס לוינט זיך קוק דו וועסט בלייבן אין ירושלים מיט דיין זון אחימעץ מיט יונתן און איך וועל בלייבן אין די מדבר און ענק קען זיין ענק קענען האבן א גוטן תירוץ פארוואס ענק בלייבן אין שטאט א כהן ס'פאסט נישט די ארון איז דא ער מוז בלייבן ביי די ארון און ענק קען זען דארט וואס אבשלום טוט און וועלן ענק זיין בעצם זיינע שפיאנען און זאגן פאר דוד וואס גייט פאר אין שטאט שוין זענען זיי טאקע צוריק געגאנגען. יעצט א דריטע מיטינג וואס דוד טרעפט, ער גייט ווייטער, עס הייסט פון נחל קדרון, ער גייט ארויף במעלה הזיתים און הר הזיתים, און ער גייט אזוי וויינעדיג, יעצט איז געקומען נאך א בשורה, אדער דוד הגיד, נישט קלאר, דוד האט אליינס געזאגט, איינער האט אים געזאגט, אז אחיתופל דער יועץ איז געגאנגען מיט אבשלום, האט ער געוואוסט, און גענדיגט שטייט שפעטער, אחיתופל איז געווען א מורא'דיגע גוטע יועץ, ער האט פארשטאנען אז אחיתופל איז מיט אבשלום איז צרות. ויאמר דוד דער אייבערשטער דוד האט געזאגט א תפילה סכל נא את עצת אחיתופל השם ער בעט דער אייבערשטער זאל צעשטערן די עצה פון אחיתופל און פונקט דעמאלטס דוד גייט עד הראש אשר ישתחוה שם לאלהים נישט קלאר צו עס איז געווען עפעס א פלאץ וואו מ'האט זיך משתחוה געווען צו עפעס א נאך א מזבח א פלאץ על כל פנים קומט מיט אמאל א מענטש א חבר א אלטע חבר פון דוד דער הייסט חושי הארכי און חושי הארכי קומט אזוי באבילות מיט צעריסענע קליידער מיט אדמה אויף על ראשו ער ווייזט אז ער איז משתתף בצער דוד. און וואס זאגט אים דוד? די זעלבע זאך וואס ער זאגט פאר יעדע איינעם וואס קומט דא בעצם, גיי צוריק, א שאד זאלסט קומען מיט מיך, זיין סתם א משא מ'וועט דיך דארפן געבן צו עסן, דו ביסט נישט, דו ער איז נישט געווען קיין לוחם, די חושי איז נישט געווען א מענטש וואס קען בעצם העלפן פאר דוד, ער איז געווען א חבר זיינע, א אנדערע סארט מענטש. ער זאגט פארקערט, ווייסט וואס איך האב א פלאן פאר דיך, דו וועסט גיין אין שטאט, וועסט גיין אין ירושלים, וועסט זאגן פאר אבשלום אז דו ביסט ביסט מיט אים. זאגן יא ביסט דיין טאטע'ס חבר און די פארשטייסט אז ער נעמט איבער דיין טאטע און די ביסט מיט אים קעלי און דעמאלטס והפרת לי את עצת אחיתופל דאס וועט זיין די וועג וויאזוי עסט עס טוהן מיט חכמות און זעהן וויאזוי מען זאל צושטערן די עצות דארט און דארט יעצט קומט מען צוריק צו די פריערדיגע מענטשן דארט דא צדוק און אביתר עסט זיי זאגן און וואס עסט געוואר ווערן דארט עסטו שיקן פאר מיך מיט זיי און מ'האט אויסגעפונען וואס צו טוהן וכך הווה איז ער געגאנגען חושי ער גייט צוריק קיין ירושלים און דערווייל אבשלום קומט אן אויף ירושלים.